מען האלט די גמרא דף מ ו, דריי שורות פון אויבן, זאגט די גמרא איתמר, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה מען האט געזען פריער די שיטה פון שמואל איז אז קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה איז מען חוששין שמא נתרצה האב זי דארף האבן א גט מיט מיאון, אבער אמר רב, בין היא בין אביה יכולין לעכב, כל זמן די טאטע האט נאך נישט געהערט, די טאטע האט נאך נישט מוחה געווען, איז קענען זיי ביידע מעכב זיין און זאגן אז ער וויל נישט די קידושין, די טאטע פארשטייט זיך ער קען מעכב זיין ווען ער הערט און זאגן אז ער איז נישט אינטערסירט און דעמאלטס איז אוודאי נישט קיין קידושין, אבער אפילו בין היא, אפילו זי קען אויך מעכב זיין, הגם זי האט מקבל געווען די קידושין, זאגט רש י, היות בשעת זי האט מקבל געווען די קידושין עדיין לא נתרצה האב, ממילא איז דעמאלטס נאך נישט חל געווארן די קידושין, הגם רש י האט געזאגט פריער אז איינמאל מען נעמט אן ווען די טאטע הערט און ער איז נתרצה איז חל די קידושין למפרע, און פשטות ארבעט עס בתורת זכי', אבער כל זמן לא נתרצה האב קען זי נאך חוזר זיין, ווייל ווען זי איז חוזר איז די פשט אז ס'איז כאילו נתבטל די גאנצע מעשה קידושין. און ממילא שפעטער זאגט רשי ווען די טאטע וועט נתרצה זיין וועט נישט העלפן זיין ריצוי ווייל זי האט שוין חוזר געווען. רב אסי אמר ניין, אביה ולא היא, נאר די טאטע קען מעכב זיין זי קען נישט מעכב זיין. פרעגט די גמרא א קשיא איתיביה רב הונא לרב אסי ואמרי לה חייא בר רב לרב אסי שטייט אין די פסוק בנוגע מפתה די הלכה איז ווען א מענטש איז מפתה א מיידל איז ער מחיוב חתונה צו האבן מיט די פרוי טאמער אם מאן ימאן אביה די טאטע וויל נישט געבן זיין טאכטער פאר דעם מפתה דעמאלטס מוז ער צאלן קנס איז די פסוק שטייט אם מאן ימאן אביה זאגט די ברייתא אין לי אלא אביה איך ווייס אז די טאטע קען מעכב זיין נישט לאזן די מפתה חתונה האבן מיט זיין טאכטער היא עצמה מנין פון ווי ווייס איך אז די מיידל אליין קען אויך מעכב זיין אז זי קען זאגן אז איך וויל נישט חתונה האבן מיט די מפתה תלמוד לומר אם מאן ימאן מכל מקום, ס'דא א כפילות הלשון מאן ימאן צו זאגן אז נישט נאר די טאטע קען ממאן זיין, הוא הדין די בת קען אויך ממאן זיין. זאגט רש י, די גמרא האט יעצט געהאלטן דא אין די קשיא אז דא רעדט מען די מפתה האט ער מפתה געווען לשם קידושין, ממילא איז דאס שלא לדעת אביה, ווייל טאמער די טאטע וואלט געוואוסט וואלט ער דאך נישט צוגעלאזט, איז דאס א פאל לכאורה פון א קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, און פון מאן ימאן לערנט מען אז זי קען מעכב זיין. זעהט מען קלאר אז זי קען זאגן איך בין נישט אינטערסירט אין די קידושין, זעהט מען אז נישט נאר אביה יכול לעכב נאר זי קען אויך מעכב זיין. זאגט די גמרא, אמר להו רב, לא תיזלו בתר איפכא, פרעג נישט קיין קשיא וואס האט נישט קיין ווערדע, רב אסי קען זייער גרינג פארענטפערן די קשיא, יכול לשנויי לכו ער קען פארענטפערן אז דא רעדט מען נישט אז די מפתה האט מפתה געווען לשם קידושין, ס'רעדט זיך כגון שפיטה שלא לשם אישות, לעולם קען זיין ווען איינער איז מקדש איז קען די מיידל טאקע נישט מעכב זיין, דא רעדט מען א מענטש האט מפתה געווען לשם זנות, און ממילא איז נישט נוגע בכלל א ראיה פון די פון די פאל. פרעגט די גמרא טאמער ס'איז פיתה שלא לשם אישות, קרא בעי, איך דארף האבן א פסוק אז טאמער ער האט מפתה געווען לשם זנות אז די טאטע אדער די מיידל קענען מעכב זיין? מהיכי תיתי אז ער זאל אסר'ן מיט די בעילה אז ס'זאל חל זיין עפעס א שם קדושין ס'זאל איר אסר'ן אכולי עלמא, טאמער ס'איז געווען שלא לשם אישות דארף מען דאך נישט מעכב זיין. זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק לומר שמשלם קנס כמפותה. איז די חידוש אין די פסוק איז נישט אז זיי קענען ממאן זיין כדי צו זאגן אז ס'איז נישט קיין קידושין. אין הכי נמי, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין קידושין. די חידוש איז אז אין די פרשה שטייט ער דארף חתונה האבן מיט איר. טאמער די טאטע לאזט נישט חתונה האבן, דעמאלטס איז דא א דין פון קנס. די עיקר חידוש פון מאן ימאן איז אז נישט נאר די טאטע'ס מיאון קען שאפן א חיוב קנס, נאר אפילו די טאכטער'ס מיאון, זי איז נישט מסכים חתונה צו האבן מיט אים, אין הכי נמי, עס איז נישט געווען קיין קידושין, עס איז געווען א זנות, און אוודאי קען זי מעכב זיין אז זי וויל נישט חתונה האבן מיט אים, אבער. די חידוש איז אז טאמער זי איז ממאן דאס איז גורם א חיוב קנס, ווייל אין די פסוק שטייט נאר מאן ימאן אביה איז מחייב קנס, מאן ימאן מכל מקום לערנט אונז אז איר מיאון קען אויך שאפן א חיוב קנס. אמר ליה רב יוסף אי הכי טאמער מען זעצט עס טאקע איין אזוי אז ס'איז געווען א פיתה שלא לשם קידושין איז זייער גוט, היינו דתנינא דאס איז פשט די לשון הפסוק מהר ימהרנה לו לאישה מהר ימהרנה לאישה איז משמע ער דארף חתונה האבן לשם אישות, שצריכה הימנו קידושין, איז משמע אז ווען ער נעמט איר יעצט, די תורה איז מחייב ער זאל איר מקדש זיין, ממילא ואם פיתה לשם אישות, טאמער דו זאגסט אז די פיתה איז געווען לשם אישות, איז די עצם בעילה פון די פיתה געווען א קידושין, איז וואס איז פשט מהר ימהרנה לו לאישה קידושין למה לי, ער האט איר דאך שוין מקדש געווען, אלא מאי, ס'איז געווען א פיתה שלא לשם אישות, און דא זאגט די תורה, ער דארף יעצט חתונה האבן מיט איר די ערשטע מאל. אמר ליה אביי, פון דעם זאלסטו נישט ברענגען קיין ראיה, ווייל הגם די לשון הפסוק איז מהר ימהרנה לו לאישה ס'קען זיין לעולם האט ער מפתה געווען לשם קידושין, ווען די תורה זאגט מהר ימהרנה לו לאישה איז די פשט צריכה קידושין לדעת אביה, אפילו האט ער מפתה געווען לשם קידושין ס'געווען שלא לדעת אביה, איז יעצט זאגט די פסוק מהר ימהרנה לו לאישה ער זאל איר יעצט נעמען נאכאמאל מקדש זיין לדעת אביה, ממילא האסטו נישט קיין ראיה פון די לשון הפסוק. זאגט די משנה, האומר לאישה התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו, ער גיבט איר אסאך תמרים און יעדע מאל ער גיבט איר א תמרה זאגט ער התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו, איז ביי יעדע תמרה האט ער נאכאמאל ארויסגעדרוקט א לשון פון התקדשי, ממילא איז מען דן יעדע נתינה ווי א באזונדערע מעשה קידושין, און קידושין מוז דאך האבן א שווה פרוטה, איז אם יש באחת מהן שווה פרוטה מקודשת אם לאו אינה מקודשת, קידושין איז נאר חל טאמער ס'איז געווען עפעס א תמרה וואס האט געהאט אין זיך א שווה פרוטה, מה שאין כן טאמער ס'נישט דא קיין שווה פרוטה אין קיין שום תמרה, הגם בצירוף די אלע תמרים צוזאמען איז דא א שווה פרוטה נישט קיין קידושין, ווייל יעדע איינע איז געווען א מעשה פאר זיך ממילא איז דאס נישט מצטרף. אבער טאמער ס'איז בזו ובזו ובזו, ער זאגט איינמאל התקדשי, און ער גיבט איר אסאך תמרים, ער זאגט התקדשי לי בזו ובזו ובזו ובזו, וויבאלד ער האט נאר געזאגט איינמאל התקדשי מיינט ער מאכן איין מעשה קידושין מיט אלע תמרים, איז דעמאלטס פעלט נישט אויס אז איינע פון די תמרים מוזן האבן א שווה פרוטה. אם יש שווה פרוטה בכולן טאמער. צווישן אלע פון זיי איז דא א שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. זאגט די משנה נאך א פאל, היתה אוכלת ראשונה ראשונה, יעצט די גמרא וועט אויסשמועסן שוין אויף וועלכע ציור די פאל פון היתה אוכלת גייט ארויף, איז היתה אוכלת ראשונה ראשונה, ווען ער גיט איר די תמרים עסט זי אויף איינס נאכן צווייטען, איז דעמאלטס אינה מקודשת עד שיהא באחת מהן שווה פרוטה. מ'קען נישט מצרף זיין די אלע תמרים, ס'מוז זיין אז איינע פון זיי האט א שווה פרוטה. פרעגט די גמרא מאן תנא התקדשי התקדשי, די תנא איז דא מחלק צווישן ווען ער זאגט א באזונדערע לשון התקדשי ביי יעדע תמרה, דעמאלטס איז דאס א פרט און יעדע איינע איז נידון פאר א מעשה קידושין בפני עצמו, מה שאין כן ווען ער זאגט איינמאל התקדשי איז דאס א כלל, ס'איז איין מעשה קידושין. אמר רבה רבי שמעון היא, דאס גייט לויט רבי שמעון אין מסכת שבועות, מ'האט שוין דערמאנט פריער אין די גמרא, דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד, דארטן גייט ער פאר א פאל פון שבועת הפקדון, אז פינף מענטשן האבן געגעבן א פקדון ביי איין מענטש, און יעדער איינער איז תובע די פקדון, און ער זאגט ער האט שוין צוריקגעגעבן, מוז ער מאכן א שבועה, און טאמער די שבועה איז געווען א שבועת שקר, איז די שאלה צו ער איז חייב איין קרבן צו באזונדערע קרבנות, איז זאגט רבי שמעון ס'ווענדט זיך, טאמער ער האט געזאגט שבועה לא לך, איך מאך א שבועה אז איך קום דיך נישט, שבועה לא לך, שבועה לא לך, און ער איז געווען א שקרן איז ער מחויב על כל אחד ואחד, טאמער ער האט געזאגט איינמאל לשון שבועה, שבועה לא לך, לא לך, לא לך, דעמאלטס איז נאר מחויב איין קרבן, זעהט מען אז יעדע לשון התקדשי מאכט עס פאר א פרט. די לעצטע פאל פון די משנה איז געשטאנען אז טאמער ער האט איר געגעבן די תמרים און היתה אוכלת ראשונה ראשונה איז אינה מקודשת עד שיהא באחת מהן שווה פרוטה. פרעגט די גמרא די לעצטע פאל פון די משנה אהייא אויף וועלכע פון די ערשטע צוויי אופנים גייט עס ארויף, אילימא ארישא אז ס'רעדט זיך, ער האט געזאגט התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בתמרה זו, און יעדע מאל ער גיבט איר א תמרה עסט זי אויף די תמרה. איז אויב אזוי אויף דעם זאגט די משנה אז זי איז נישט מקודשת נאר עד שיהא באחת מהן שווה פרוטה לאפוקי מ'קען נישט מצרף זיין די אלע תמרים, פרעגט די גמרא אילימא ארישא מאי איריא אוכלת וואס דארף די משנה זאגן וויבאלד ס'איז געווען אוכלת וועגן דעם מוז מען האבן א שווה פרוטה באחת מהן מ'קען נישט מצרף זיין אפילו מנחת נמי אפילו זי האט עס נישט געגעסן זי לאזט עס אויפן זייט קען מען אויך נישט מצרף זיין די אלע תמרים, דהא התקדשי לי בזו קאמר, האט דאך געזאגט א באזונדערע התקדשי אויף יעדע איינע, איז קען מען נישט מצרף זיין, דאס איז דאך די דין פון די רישא, התקדשי התקדשי איז נידון כפרט, און יעדע איינע איז א מעשה קידושין בפני עצמו, מוז יעדע איינע האבן א שווה פרוטה. אלא אסיפא, ס'מוז גיין אויף די סיפא, אז טאמער ער זאגט התקדשי לי בזו ובזו ובזו, ער זאגט איין מאל התקדשי, און יעדע מאל ער זאגט בזו גיבט ער איר א תמרה, און תיכף עסט זי אויף די תמרה, און צום סוף איז נאר געבליבן די לעצטע תמרה וואס האט איר געגעבן, און אויף דעם זאגט די משנה אז מען מוז האבן אז ס'מוז זיין באחת מהם שווה פרוטה, וויבאלד די משנה זאגט עד שיהא באחת מהם איז משמע נישט קיין חילוק וועלכע, כל זמן אין איינע פון די תמרים איז געווען א שווה פרוטה איז גוט, מען קען נישט מצרף זיין די תמרים, אבער טאמער איינע פון די תמרים האט געהאט א שווה פרוטה איז גוט, עס שטייט נישט אין די משנה וועלכע, ס'משמע אפילו בקמייתא, קמייתא מיינט די גמרא נישט דווקא די ערשטע, לאמיר זאגן ער האט איר געגעבן צען, די גמרא מיינט קמייתא, על כל פנים נישט די לעצטע, ס'מוז נישט זיין די לעצטע. פרעגט די גמרא אפילו בקמייתא, אפילו די פריערדיגע וואס ער האט געגעבן זענען שוין אויפגעגעסן געווארן, טאמער ס'איז געווען א שווה פרוטה מקודשת, פארוואס? והא מלווה היא, ווייל ווען ער, וויבאלד ער וויל די קידושין זאל חל זיין בזו בזו בזו איז די פשט, ער וויל נאר די גמר קידושין זאל זיין ווען ער ענדיגט געבן אלע תמרים, ווען ער זאגט התקדשי לי בזו איז יעדע איינע איז א מעשה פאר זיך, אבער ווען ער זאגט בזו בזו בזו איז די פשט אז ער איז נישט גומר די קידושין ביז זי גייט מקבל זיין אלע תמרים, און וויבאלד זי האט שוין אויפגעגעסן תמרים, קומט אויס אז יעדע מאל ער האט איר געגעבן א תמרה און זי האט עס געגעסן, איז זי אים יעצט שולדיג צוריק געבן די שוויות פון א תמרה, האט ער א חוב ביי איר, זי איז אים מחיוב צוריקצושטעלן די שוויות וואס זי האט געגעסן, איז צום סוף ווען ער האט געגעבן אלע תמרים און יעצט וויל ער איר מקדש זיין מיט איינע פון די תמרים וואס ער האט שוין געגעבן פון פריער, לאמיר זאגן נאר די ערשטע תמרה איז געווען א שווה פרוטה, וויל ער איר מקדש זיין מיט די תמרה וואס זי האט אויפגעגעסן, די תמרה איז שוין נישט בעולם, אלא מאי, זי איז אים מחיוב די שווה פרוטה פון די תמרה, און ער זאגט איר, דארפסט מיר נישט צו געבן די געלט, איך בין דיר מקדש מיט די געלט וואס דו קומסט מיר, דאס איז ממש א מלווה, און אונז האבן דאך געלערנט פריער אין אנפאנג פון די מסכתא אז מקדש במלווה אינה מקודשת, איז וויאזוי קענסטו זאגן. אז אפילו ביי א טאמער ס'דא באחת מהם נישט קיין נפקא מינה וועלכע איז מקודשת ס'איז דאך א מלווה יעצט לכאורה דארף מען פארשטיין ס'איז משמע אז טאמער מקדש במלווה איז יא מקודשת איז די גמרא צופרידן דעמאלטס איז זייער גוט אז אפילו די ערשטע האט געהאט א שווה פרוטה און ס'איז טאקע געווארן א חוב נישט קיין נפקא מינה מקדש במלווה מקודשת אבער לכאורה שווער א שטארקע קשיא אפילו מ'האלט מקדש במלווה מקודשת איז פארוואס זאגט די משנה עד שיהא באחת מהם שווה פרוטה פארוואס מוז זיין באחת מהם לאמיר זאגן אז אלע פון זיי צוזאמען איז געווען א שווה פרוטה, פארוואס העלפט עס נישט? למעשה גערעדט ער האט געזאגט התקדשי בזו בזו בזו, וויל ער די קידושין זאל איין מעשה קידושין זאל חל זיין מיט די אלע תמרים, און אפילו יעדע איינע איז זקפן עליו במלוה ווייל ווען ס'איז געגעסן ווערט עס א חוב, אבער בצירוף פון די אלע תמרים איז דא א חוב פון א שווה פרוטה, פארוואס קען ער נישט מקדש זיין מיט אלע, פארוואס מוז זיין איינע פון זיי איז א שווה פרוטה, איז עיין במהרש א ובמהרש ל, מהרש ל זאגט א מחודש'דיגע ווארט אז מקדש במלוה מקודשת וואלט נישט געהאלפן ווען מ'שטעלט צו צוויי חובות פון חצי פרוטה, אבער די מהרש א שטייט ווי אנדערע ראשונים זאגן אז אז הוא גופא ליגט דא אין די גמרא'ס קשיא, דו קענסט מיר נישט זאגן המקדש במלוה מקודשת, ווייל אויב אזוי אפילו ווען זיי אלע צוזאמען וואלט מען געהאט א שווה פרוטה וואלט געדארפט זיין מקודשת, אלא מאי, המקדש במלוה העלפט נישט, נו אז אויב אזוי וואס העלפט מיר אז אז איינער פון זיי האט געהאט א שווה פרוטה, ס'איז דאך אויך א מלוה. אמר רבי יוחנן, עס איז א שטארקע קשיא, הרי שלחן והרי בשר והרי סכין, ואין לנו פה לאכול, אונז האבן מיר דא א אפענע משנה מיט א פארטיגע הלכה, אבער מען האט נישט קיין פשט וויאזוי צוצוגיין פארשטיין דא די משנה, דאס איז די משל, איך האב א שלחן, בשר, אלעס איז גרייט, איך האב אבער נישט קיין פה צו עסן, דא אויך, איך האב א פארטיגע משנה, איך האב נישט קיין פשט יורד זיין לעומק הכוונה פון די תנא. זאגט די גמרא צוויי תירוצים, רב ושמואל אמרי תרווייהו לעולם ארישא, אז די משנה גייט יעצט ארויף אויף די פאל ווען ער האט געזאגט התקדשי לי בתמרה זו התקדשי לי בזו, האט מען דאך געפרעגט א קשיא אז אויב אזוי אפילו לא אכלה מוז אויך זיין א שווה פרוטה, זאגט די גמרא אין הכי נמי, נאר די משנה זאגט א חידוש אפילו אכלה, לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא מנחת, ווען זי האט נישט אויפגעגעסן די תמרים איז דעמאלטס איז פשוט דאי איכא שווה פרוטה אין אי לא לא, דווקא ווען עס איז דא באחת מהן שווה פרוטה איז מקודשת טאמער נישט נישט, אבל אוכלת ווען זי עסט יעדע תמרה ווען ער גיבט עס איר דארטן וואלט איך געמיינט אז אפילו ס'איז נישט דא קיין שווה פרוטה אין די תמרה איז אויך מקודשת, נישט ווייל מען איז מצרף די תמרים צוזאמען, מען קען נישט מצרף זיין די תמרים צוזאמען ווייל ס'איז דאך התקדשי התקדשי, אבער יעדע איינע אפילו ס'איז פחות משווה פרוטה טאמער זי האט עס געגעסן זאל חל זיין די קדושין מיט די תמרה וואס איז פחות משווה פרוטה הואיל ומיקרבא הנייתה וויבאלד זי האט דא א הנאה ווייל זי האט דאך שוין געגעסן די תמרה און זאגט רש י דורך דעם וואס זי האט געגעסן די תמרה גילתה את לבה שהיתה חפצה בו זעהט מען זי איז צופרידען מיט דעם איז אימא גמרה ומקניא נפשה וואלט איך געמיינט אז זי איז מסכים להתקדש מיט א תמרה וואס איז פחות משווה פרוטה ביי איר איז דאס חשוב זי איז צופרידען מיט דעם זי האט דאך שוין געהאט א הנאה קא משמע לן ניין ווייל פחות משווה פרוטה אינה מקודשת הגם מען האט געזעהן א מושג אין די גמרא פריער אין דף ח' דאכט זיך אז בנוגע די סוגיא פון פדיון הבן לדידי שווה לי, מען קען מאכן א זאך וואס איז ווערט איין פרוטה קען מען זאגן פאר מיר דאס ווערט צוויי פרוטות, אבער מען קען נישט נעמען א פחות משווה פרוטה און זאגן פאר מיר דאס ווערט א פרוטה, און דאס איז די חידוש פון די משנה, אז אין הכי נמי מנחת איז טאקע אויך נישט קידושין נאר טאמער ס'איז דא א שווה פרוטה, די חידוש איז אז אפילו אוכלת דארף מען אויך א שווה פרוטה, אזוי לערנט רב ושמואל, רבי אמי אמר לעולם אסיפא, ס'רעדט זיך מען גייט אויפן סיפא ער האט געזאגט התקדשי לי בזו בזו בזו, נישט התקדשי התקדשי. האט מען דאך געפרעגט א קשיא לכאורה וויאזוי קען זיין טאמער די באחת מהם טאמער די ערשטע האט געהאט א שווה פרוטה זאל זיין קידושין איי זי האט דאך שוין אויפגעגעסען אויב אזוי איז דאס א מלוה ורב אמי אמר לעולם אסיפא ומאי עד שיהא באחת מהן שווה פרוטה ווען די משנה זאגט באחת מהן שווה פרוטה מיינט מען נישט וועלעכע אחת פון פון די גאנצע חשבון, מען מיינט א געוויסע אחת, עד שיהא באחרונה שווה פרוטה, אין הכי נמי, טאמער די ערשטע געווען א שווה פרוטה העלפט מען נישט, ווייל די קידושין איז נישט חל ביז ער גיבט אלע, און דעמאלטס איז שוין געווארן א מלווה, נאר די עיקר מיינט מען דאס טאמער די לעצטע האט געהאט א שווה פרוטה, איז דעמאלטס תיכף ווען ער האט איר געגעבן די לעצטע דעמאלטס איז שוין חל די קידושין, ווייל דעמאלטס האט זיך געענדיגט די מעשה נתינה, און דעמאלטס פאר זי האט עס געגעסן האט זי געהאט א שווה פרוטה איז מיט דעם איז חל געווארן די קידושין. זאגט די גמרא אמר רבא שמע מינה מדרב אמי תלת שמע מינה דריי הלכות פון רב אמי שמע מינה מקדש במלוה אינה מקודשת ווייל רב אמי האט מסכים געווען צו די קשיא ער האט געמוזט מוקים זיין די משנה מיינט באחת מהן מיט די לעצטע ווען ס'וואלט געווען די ערשטע וואלט געווען מקדש במלוה בהכרח האלט ער מקדש במלוה אינה מקודשת שמע מינה המקדש במלוה ופרוטה דעתה אפרוטה מ'וואלט געקענט זאגן ווען איינער זאגט פאר א פרוי דו קומסט מיך א הונדערט דאלער איך וויל דיך מקדש זיין מיט די הונדערט דאלער וואס דו קומסט מיר, און איך גיב דיך דאך נאך א דאלער יעצט, נאך א שווה פרוטה. איז סך הכל גיב איך דיר הונדערט און איינס פאר די קידושין, די הונדערט פון די חוב, און נאך איינס וואס איך גיב דיר יעצט בעין. מען וואלט געקענט הערן, טאמער מקדש מלוה אינה מקודשת, וויבאלד ער וויל איר מקדש זיין מיט די גאנצע הונדערט און איינס, און א הונדערט פון די הונדערט און איינס איז דאך א מלוה, איז מקדש מלוה אינה מקודשת, אדער ניין? דל מהכא די הונדערט וואס איז א חוב, ס'איז דאך דא די איינס וואס איז נישט קיין חוב, ביסטו מקודשת, כל זמן ס'איז דא א שווה פרוטה פון בעין, דא זעהט מען אז דאס איז נישט קיין פראבלעם, ווייל דא, ער האט געזאגט התקדשי לי בזו בזו בזו, לויט רב אמי, איז וויל ער מקדש זיין מיט אלע תמרים, נאר די לעצטע איז געווען א שווה פרוטה בעין, די אלע אנדערע איז געווען א מלוה, און אף על פי כן איז מקודשת וויבאלד די אחרונה האט א שווה פרוטה, הגם ער איז איר מקדש מיט אלע תמרים, זעהט מען אז מקדש מלוה ופרוטה איז בעיקר דעתה אפרוטה, און ער דארף נישט האבן די חלות קידושין זאל חל זיין מיט די מלוה. די נעקסטע חידוש וואס שטייט איז, שמע מינה מעות בעלמא חוזר. ווען א מענטש גיט א פרוי קידושין וואס די קידושין גייט נישט חל זיין, זאגט מען נישט אז די געלט וואס ער האט איר געגעבן איז איז א מתנה. למשל, ער זאגט איר איך וויל דיך מקדש זיין מיט אסאך חפצים צוזאמען. און ער הייבט איר אן געבן די אלע חפצים, און פאר ער גיט איר די לעצטע חפץ זאגט ער דו ווייסט וואס איך בין חוזר פון די קידושין, ממילא די קידושין איז נישט חל, ווייל ער האט נאר געוואלט די קידושין זאל חל זיין מיט די אלע חפצים, צום סוף האט ער חוזר געווען האט ער חוזר געווען פאר די קידושין איז חל געווארן, וואס איז מיט די אלע חפצים האט ער געגעבן דערווייל, מוז זי עס צוריק געבן אדער נישט, צו זאגט מען ווען איך האב דיר געגעבן די ערשטע חפצים דאס איז א פקדון ביז איך ענדיג געבן די אלע, און נאכדעם עסטו עס נוצן פאר קידושין, טאמער צום סוף האב איך חוזר געווען, ממילא מוזט עס צוריק געבן, ס'איז קיינמאל נישט געווען געגעבן נאר בתורת קידושין, אדער ניין? איך גיב עס דיר פאר א מתנה, אויף ווי ווייט איך ענדיג טאקע געבן די אלע חפצים וועסטו נוצן די מתנה בתורת קידושין, טאמער צום סוף האב איך חוזר געווען פון קידושין, וועסט עס האלטן אלס א מתנה, איז פון דא זעט מען אז ס'איז נישט קיין מתנה, פון דא זעט מען מעות בעלמא חוזרים, פארוואס? ווייל טאמער מ'זאגט אז מעות בעלמא איז מתנה, איז אויב אזוי וואלט אויסגעקומען אז צום סוף וואלט זי נישט געדארפט צוריק געבן דא די תמרים, איז ממילא וואלט מען נישט אנגעקוקט די תמרים וואס זי האט געגעסן ווי א חוב און ממילא האט מען א פראבלעם פון המקדש במלוה, ס'איז נישט קיין חוב, ווען ער גיבט איר די אלע תמרים אפילו צום סוף וועט ער חוזר זיין, מעג זי האלטן די תמרים, ממילא האט ער עס געגעבן בתורת מתנה. יעצט, ס'איז נישט קיין מתנה שלא לשם קדושין, ווייל טאמער צום סוף האט ער געענדיגט געבן די אלע תמרים און ער האט נישט חוזר געווען פון זיין כוונה לקידושין, איז אויב אזוי קען ער איר מקדש זיין דערמיט, ווייל די מתנה איז געווען על מנת להתקדש. אבער על כל פנים, טאמער ס'איז נישט קיין. טאמער ס'איז נישט קיין פקדון, דעמאלטס ווערט עס נישט קיין חוב, איז ממילא איז עס נישט קיין מקדש במלוה, עס איז מקדש מיט די תמרים וואס זי האט אויפגעגעסן. ס'איז בסדר, מ'וועט זען שפעטער אין די גמרא ווען ער זאגט איר אז איך בין דיך, איך גיב דיך דא געלט יעצט, איך גיב דיך תמרים און איך בין דיך מקדש לאחר ל' יום, אפילו זי האט עס אויפגעגעסן באמצע, איז די קדושין חל. ווייל דאס וואס זי האט געגעסן איז געווען לשם קידושין, עס איז נאר חל שפעטער ווען ער ענדיגט ווען ער ענדיגט געבן אלע. איז פון די גמרא זעהט מען אז אין אזא פאל איז מעות בעלמא, עס איז חוזרים, ס'האט א דין פון א פקדון נישט פון א מתנה. זאגט די גמרא איתמר, המקדש אחותו, איינער גיבט געלט פאר זיין שוועסטער און ער זאגט הרי את מקודשת לי בכסף זו, יעצט חתונה מיט א שוועסטער איז חייבי כריתות, איז אוודאי האט ער נישט געמיינט מקדש זיין די שוועסטער, איז וואס איז געווען די כוונה פון די נותן ווען ער האט פון די ברודער ווען ער האט איר געגעבן די געלט? רב אמר מעות חוזרים. זי דארף צוריק געבן די געלט, ער האט עס נישט געגעבן פאר א מתנה, האט עס געגעבן, רב מעות חוזרים דארף צוריק געבן, שמואל אמר מעות מתנה, ס'בלייבט איר געלט, וואס איז די מחלוקת? יעדער איינער איז מודה אז א מענטש ווייסט אז מ'קען נישט מקדש זיין אחותו, איז די שאלה איז וואס איז געווען די כוונת הנותן, רב אמר מעות חוזרים, זי דארף צוריק געבן די געלט, ווייל אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו, איז פארוואס האט ער געגעבן די געלט, וגמר ונתן לשם פיקדון, ער האט איר געגעבן א פיקדון, אנשטאט זאגן איך גיב דיך א פיקדון, זאגט ער איך גיי דיך מקדש זיין כדי זי זאל האלטן דא די געלט פאר אים. פרעגט די גמרא ולימא לה לשם פקדון, טאמער ער גיבט עס א פקדון זאל ער זאגן קלאר איך גיב דיך א פקדון, וואס דארף ער מאכן די גאנצע שפיל און זאגן איך גיב עס לשם קידושין, סבר לא מקבלה, ער האט געמיינט טאמער איך זאג איר קלאר ארויס איך וויל דיר געבן א פקדון, וועט זי ממאן זיין זי וועט נישט וועלן אננעמען די שמירת הפקדון, וואס דארף זי האבן א עול פון שמירת הפקדון, האט ער געזאגט איך גיב דיך קידושין ממילא האט זי עס גענומען, און באמת ער האט עס נאר געוואלט געבן פאר א פקדון.

נעמט מען אן אז די דעת הנותן איז געווען מתנה. מתיב רבינא א קשיא אויף שמואל, שמואל זאגט אז איך זאג מעות מתנה, פרעגט ער א קשיא, שטייט המפריש חלתו קמח אינו חלה, די הלכה איז ראשית עריסותיכם תתנו לכהן, א מענטש מאכט א טייג מוז ער מפריש זיין חלה, טאמער ער האט נישט מפריש געווען חלה איז די חלה טבל, מוז מען מפריש זיין די חלה כדי מתקן צו זיין די עיסה, די חלה ווערט תרומה לכהן און ס'באלאנגט צו די כהן ס'איז אסור לזר. אבער די תורה שטייט ראשית עריסותיכם, די חיוב חלה איז ערשט חל נאך מען מאכט א טייג, ווען ס'איז נאך קמח איז נאכנישט חל געווארן קיין שם חלה, איז ממילא ווען איינער איז מפריש חלה פון קמח האט עס נישט קיין שם חלה, ממילא איז עס נאך אלץ טבל, און ווען מען נוצט די קמח און מען מאכט מיט דעם א ברויט איז דאס מחויב אין חלה, ס'האט נישט קיין שם חלה. איז המפריש חלתו קמח און ער גיט עס צו די כהן, אינו חלה, ס'האט נישט קיין שם חלה, ממילא ווען די ישראל וועט גיין יעצט און נוצן די איבריגע קמח צו באקן א ברויט וועט ער נאך אלץ מוזן מפריש זיין חלה, און די כהן מוז צוריק געבן די חלה, די חלה וואס ער האט אים געגעבן פון די קמח, וגזל ביד כהן, טאמער ער האלט עס, איז דאס גזל ווייל ס'איז נישט חל געווארן א שם חלה. פרעגט די גמרא, לויט שמואל, אמאי גזל ביד כהן? פארוואס קען די כהן נישט האלטן דא די קמח? נימא אדם יודע שאין מפרישין חלה קמח, אזוי ווי יעדער ווייסט מ'קען נישט מקדש זיין אחותו, יעדער ווייסט מ'קען נישט מפריש זיין חלה מן הקמח, שטייט אין תורה ראשית עריסותיכם, ס'מוז זיין א עיסה, איז ממילא פארוואס האט ער מפריש געווען חלתו קמח, בהכרח נתן לשם מתנה, איז זאל די כהן עס האלטן, ס'איז טאקע נישט קיין חלה, אבער ס'איז א מתנה פאר די כהן. זאגט די גמרא ביסט גערעכט, לעולם לויט שמואל, מעיקר הדין, די כוונת הנותן איז מסתם געווען למתנה, און די כהן וואלט עס געמעגט האלטן. נאר די חכמים האבן געזאגט אז די כהן קען עס נישט האלטן, מען האט געזאגט טאמער ער האלט עס איז עס גזל און מען האט געוואלט מאכן זיכער ער גיט עס צוריק, ווייל מען האט חושש געווען אז טאמער מען זאגט ער קען עס האלטן וועט אויסקומען א מכשול, שאני התם דנפיק חורבה מינה עס וועט ארויסקומען א חורבן, ווייל די כהן וועט מיינען טאמער מען זאגט ער קען עס האלטן וועט ער מיינען אז ער האט דא חלה, טאמער עס איז חלה איז דאס נישט קיין קמח וואס איז מחויב אין חלה, ווייל ס'איז א שטיק חלה אליין, וועט אויסקומען אז טאמער זימנין דאית ליה לכהן פחות מחמש רבעים קמח, די שיעור חלה, עיין ברשי בעיון באריכות, רשי גייט איבער די גאנצע שיעור פון חלה, שטייט העומר עשירית האיפה הוא, סאו די חשבון פון חלה איז אז טאמער מען האט פינף רבעים קמח, דאס איז א שיעור קמח וואס פון דעם מאכט מען א עיסה, איז דאס חייב בחלה. טאמער מ'האט פחות מחמש רבעים קמח איז נישט חייב בחלה און מ'מאכט א עיסה פון פחות מחמש רבעים איז נישט דא קיין חיוב חלה. ס'קען אמאל זיין די יעצט די כהן ווען די כהן מאכט א עיסה וואס האט אין זיך א שיעור חלה מוז ער אויך מפריש זיין חלה ער קען האלטן די חלה פאר זיך ווייל ער איז א כהן אבער ער טאר נישט עסן די עיסה אן מפריש זיין חלה ס'איז טבל אבער פעמים דאית ליה לכהן פחות מחמש רבעים קמח ממילא איז נישט קיין שיעור חלה ווען ער באקט דאס איז ער נישט מחויב אין חלה. און ער באקומט יעצט די קמח וואס די ישראל האט מפריש געווען חלתו מן הקמח, איז נעמט ער די קמח, והאי אליש ליה בהדי הדדי, די קמח איז ער, מאכט ער א טייג צוזאמען מיט די פחות פון חמשת רבעים קמח, און ער מאכט יעצט איין גרויסע עיסה וואס האט אין זיך חמשה רבעים, ס'האט אביסל פון די קמח וואס יענער האט אים געגעבן בתורת חלה פון די קמח, און די רעסט איז פון פון זיין פחות מחמש רבעים, וקסבר דער כהן וועט מיינען נתקנה עיסתו, ואתי למיכלה בטיבלה, ער וועט מיינען איך דארף נישט מפריש זיין קיין חלה פון די עיסה, ווייל ס'איז נישט דא קיין שיעור חיוב, ווייל די אייגענע איז געווען פחות מחמש רבעים וואס איז נישט מחיוב, און די איבריג וואס איך האב משלים געווען איז געווען שוין חלה, ס'איז נישט מחיוב אין חלה, ס'איז שוין געווען חלה, חלה איז דאך נישט מחיוב אין חלה, ממילא וועט ער מיינען האט דא א עיסה ס'פטור, ער וועט עס עסן, און ס'וועט אויסקומען ער האט געגעסן טבל. וועגן דעם האט מען געזאגט ער מוז עס צוריק געבן, פרעגט די גמרא וויאזוי איז דא אזא חשש מכשול, והאמרת, איז די גאנצע קשיא פון די גמרא געווען געבויט אויף א סברה והאמרת אדם יודע שאין מפרישין חלה קמח, איז ממילא די ישראל ווייסט מען קען נישט מפריש זיין חלה קמח, ער האט עס געגעבן לשם מתנה, איז אויב אזוי די זעלבע זאך איז כלפי די כהן אויך, והאמרת אדם יודע שאין מפרישין חלה קמח, איז ווייסט די כהן אז די חלה וואס ער האט באקומען איז נישט קיין חלה, און ממילא וועט ער קיינמאל נישט גיין און לש זיין די חלה צוזאמען מיט די פחות חמש רבעים ווייל ער וועט פארשטיין אז דאס פטר'ט נישט די עיסה, זאגט די גמרא, ניין, יודע ואינו יודע, ביסט גערעכט, יודע שאין מפריש חלה קמח, יעדער ווייסט אז מען קען נישט מפריש זיין חלה קמח, אבער ואינו יודע ער ווייסט נישט די טעם פון דעם, ער האט געמיינט אז מעיקר הדין ס'קען זיין חלה פון קמח, נאר דער רבונו של עולם האט געוואלט לטובת הכהן, דער כהן זאל באקומען מתנת כהונה, א פארטיגע טייג, ער זאל זיך נישט דארפן מוטשען מיט די קמח און מאכן א טייג, ואיני יודעי די סברא תמהי מאי פארוואס קען מען נישט געבן חלה מן הקמח, משום טרחא דכהן, כדי דער כהן זאל נישט דארפן מוטשען אפבאקן א חלה, גיט מען אים א פארטיגע, ער זאל נישט דארפן מוטשען מאכן א טייג, גיט מען אים א פארטיגע טייג, קען עס אריינלייגן תיכף אין די אויוון. אויב אזוי, טאמער דאס איז דער גאנצער חשבון פארוואס מען טאר נישט מפריש זיין חלה מן הקמח, זאגט דער כהן, טרחא דכהן אחילתיה, ער איז מוחל זיין טרחה. ממילא, טאמער מען זאגט אז ער קען האלטן דא די חלה, וועט ער מיינען אז ס'האט א שם חלה. איי מען טאר נישט מפריש זיין חלה מן הקמח? יא, כל זמן די כהן איז נישט אינטערעסירט, אבער טאמער די כהן איז מוחל, האט עס א שם חלה, אויב עס האט א שם חלה, איז דאס נישט קיין מחיוב, וועט ער עס מצרף זיין מיט זיין פחות מחמש רבעים, און ער וועט מיינען ער האט א עיסה וואס איז נתקנה. וועגן דעם האט מען געזאגט ער מוז עס צוריקגעבן. פרעגט די גמרא, טאמער דאס איז די גאנצע סיבה פארוואס מען דארף עס צוריקגעבן איז להסיר דעם מכשול, קענסט אים זאגן ער קען עס האלטן, איי להסיר מכשול דא נאך א תקנה, אנשטאט זאגן גיב עס צוריק זאג, פרעגט די גמרא, זאג אזוי, ותיהוי תרומה, תרומה מיינט נישט אז ס'זאל זיין תרומה ממש ס'זאל זיין חלה, ס'איז נישט קיין חלה, ווייל מ'קען נישט מפריש זיין חלה מן הקמח, ותיהוי תרומה מיינט ער זאל עס מעגן האלטן כאילו ער האט דא באקומען חלה, ולא תאכל, זאג אים אבער אז דו טארסט נישט עסן די קמח עד שיוציא עליה חלה ממקום אחר, ביז דו גייסט מפריש זיין כנגד די שיעור פונעם מקום אחר זאלסטו מפריש זיין כנגד די קמח. און איך וועל דיך ברענגען א ראיה אז ס'איז דא אזא מושג אז ווען ס'איז דא אזא חשש תקלה זאגט מען אזא סארט זאך, מי לא תנן, מן הנקוב על שאינו נקוב, די הלכה איז איינער האט א עציץ נקוב, איז דאס מחיוב אין תרומות ומעשרות דאורייתא, ס'איז יונק מן הקרקע, טאמער ס'איז א עציץ שאינו נקוב, איז דאס נישט מחיוב מדאורייתא, ס'איז נאר דא א דרבנן'דיגע חיוב. די הלכה איז, תרומות ומעשרות קען מען מפריש זיין מן החיוב על החיוב, טאמער איך בין מפריש מן החיוב על הפטור, וויבאלד די פטור איז דאך נישט מחיוב, איז נישט חל קיין שם תרומה. ווען איך בין מפריש פון א תבואה וואס האט אין זיך א חיוב תרומה, און איך בין מפריש צו פטר'ן א זאך וואס איז פטור מדאורייתא, איז נישט חל געווארן קיין שם תרומה אויף די הפרשה, ווייל איך האב גארנישט געפטר'ט, ווייל מדאורייתא איז יענע זאך נישט געווען מחיוב. קומט אויס, ווען איינער איז תורם מן הנקוב על שאינו נקוב, מדאורייתא איז נישט חל געווארן קיין שם תרומה. שטייט אין די משנה, טאמער איינער האט מפריש געווען מנקוב על שאינו נקוב, און ער גיט עס צו די כהן, איז לכאורה די כהן מיינט אז ער האט דא תרומה, וועט ער עס עסן, באמת ס'איז נישט חל געווארן קיין שם תרומה, ווייל ס'איז געווען מחיוב על הפטור, און איז נאך אלץ טבל, איז וואס איז די הלכה? איז מנקוב על שאינו נקוב זאגט מען פאר די כהן תרומה קענסט עס האלטן, אבער זאלסטו וויסן ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומה ומעשר ממקום אחר, ווען דו באקומסט תרומה וואס איז נפרש געווארן מנקוב על שאינו נקוב מעגסטו עס נישט עסן ביז דו ביסט מפריש אויף די תרומה וואס דו האסט באקומען ביסטו מפריש תרומה, ס'מוז נישט זיין מקום אחר זאגט רש"י אפילו מיניה וביה, מוזט פון דעם מפריש זיין תרומה ווייל ס'איז נאך אלץ טבל, זעהט מען אז כדי להסיר אזא סארט מכשול מוז מען נישט זאגן גיב עס צוריק, מ'האט נישט געזאגט אז דו מוזט צוריק געבן די תרומה, קענסט עס האלטן, אבער זאלסטו וויסן מוזט מפריש זיין תרומה, איז דא אויך לויט שמואל וויבאלד יענער האט עס געגעבן במתנה, זאג די כהן קען האלטן די חלה, אבער זאלסטו וויסן אז דו מוזט מפריש זיין חלה פון די קמח. זאגט די גמרא די עצה אז מען זאגט אים עד שיוציא עליה ממקום אחר בתרי מני ציית בחד מנא לא ציית ווען ס'איז דא צוויי באזונדערע כלים א נקוב און א שאינו נקוב און מען זאגט אים אז ס'איז נישט חל געווארן די תרומה ער קען פארנעמען אז ער קען ער קען פארשטיין אזא זאך יא ס'איז גענומען פון די כלי אויף יענע כלי קען זיין יש דברים בגו עפעס טויג נישט אבער בחד מנא מ'האט אים מ'האט מ'האט אים געגעבן איין האט מפריש געווען חלה מן הקמח ס'איז נישט געווען פון איין כלי אויף א צווייטע כלי ער וועט אונז נישט גלייבן ווען מ'זאגט אים קענסט עס האלטן וועט ער פארשטיין אז טאמער איך קען עס האלטן דאס חלה ער וועט נישט גלייבן אז איך מוז מפריש זיין ממקום אחר און וועט נישט צוהערן ממילא איז דא א מכשול וועגן דעם זאגט מען ער זאל עס צוריק געבן איבעית אימא זאגט די גמרא נאך א תירוץ ניין ביי כהן לעולם כהן מיצת ציית, סתם כהנים זריזים הם, רש"י ברענגט אראפ מען גיבט נישט קיין תרומה נאר צו א כהן וואס איז א חבר, איז טאמער מען זאגט די קוים, אוודאי אפילו עס איז חד מנא, וועט ער צוהערן און ער וואלט טאקע מפריש געווען חלה און ס'וואלט נישט געווען קיין מכשול, איז אויב אזוי פארוואס זאגט מען די כהן מוז צוריקגעבן די חלה, וקסבר. זאגט די גמרא, נאר די פראבלעם איז די מכשול איז די בעל הבית'ס מכשול, קסבר בעל הבית נתקנה עיסתו, ווען די בעל הבית זעהט אז מ'לאזט די כהן האלטן די חלה וואס ער האט מפריש געווען מן הקמח, וועט ער מיינען פארוואס האלט עס די כהן ווייל ס'איז טאקע חל געווארן די חלה, אויב אזוי איז זיין קמח מתוקן און ער וועט מאכן פון דעם אן עיסה, וקסבר נתקנה עיסתו ואתי למיכל בטיבלא, איז אלס די חשש פון די בעל הבית'ס מכשול האט מען געזאגט אז מ'מוז עס צוריקגעבן, פרעגט די גמרא פארוואס איז די חשש מכשול והאמרת אדם יודע שאין מפרישין חלה קמח, איז די בעל הבית וועט וויסן אז ס'איז נישט חל געווארן דא קיין חלה, און וואס איז די מכשול? זאגט די גמרא די זעלבע סברא ווי פריער, יודע ואינו יודע, יודע שאין מפרישין חלה קמח, אבער ואינו יודע ווייסט נישט די טעם הדבר, דסבר טעמא מאי פארוואס קען מען נישט מפריש זיין חלה קמח, משום טירחא דכהן, ווייל דער רבונו של עולם האט נישט געוואלט אז די כהן זאל זיך מוטשען מיט די קמח און מוזן מאכן פון דעם א עיסה, ער וויל ער זאל באקומען א פארטיגע עיסה, אויב אזוי טירחא דכהן קיבל עליה, פון דעם אז דער כהן האט אנגענומען דא די קמח, ער האט עס נישט צוריק געגעבן, איז א ראיה אז ער איז מסכים צו נעמען חלה אפילו באופן קמח, אויב אזוי איז חל געווארן די הפרשת חלה, איז מיין עיסה נתקן, איז די בעל בית גיין עסן די עיסה בטיבלה. וועגן דעם האט מען געזאגט אז ער מוז עס צוריק געבן, די כהן מוז עס צוריק געבן, עס איז גזל ביד כהן, כדי די בעל בית זאל וויסן אז עס איז נישט חל געווארן די הפרשת חלה און ער מוז נאכאמאל נעמען חלה. פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא, פארוואס כדי להסיר מכשול זה מבעל הבית מוז מען זאגן אז דער כהן זאל צוריקגעבן צו די בעל הבית די חלה, זאג אז דער כהן קען האלטן די חלה. נאר מען זאל זאגן פאר די בעל הבית, טאמער דו האסט געגעבן חלה מן הקמח דארפסטו וויסן אז דו מוזט נאכאמאל מפריש זיין חלה, ותיהוי תרומה, זאל די חלה בלייבן ביד כהן, און מען זאל אנזאגן פאר די בעל הבית ויחזור ויתרום, ער מוז נאכאמאל נעמען הפרשת חלה, מי לא תנן, אונז האבן דאך שוין געזען אזא זאך אז ווען איינער איז מפריש משאינו נקוב על הנקוב, הגם די הפרשת תרומה איז נישט חל ווייל ס'איז מן החיוב על הפטור, אף על פי כן זאגט מען די הלכה איז תרומה די כהן מעג עס האלטן, נאר מען ווארענט אן די כהן ויחזור ויתרום אז ער מוז נאכאמאל תורם זיין, און דאס נעמט קער פון די מכשול, איז דא אויך זאל מען זאגן אז ער קען חוזר זיין, אז די בעל בית האט עס טאקע אוועק געגעבן, נאכאמאל די בעל בית קען עס טאקע, וואס ער האט געגעבן צו די כהן בלייבט ביי די כהן, און מען זאל אנזאגען פאר די בעל בית ויחזור ויפריש חלה נאכאמאל, זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריער, הוה כמנה, מען האט דאך געזאגט פריער בתרי זאגט זאגט די גמרא הוה כמנה מען האט דאך איינגעזעצט אז בתרי מנא ציית בחד מנא לא ציית, אז דווקא ווען ס'איז דא תרי מנא דעמאלטס קען ער פארשטיין אז ס'איז דא עפעס א פראבלעם, אבער בחד מנא לא ציית, ווען ס'איז נאר דא איין כלי, למשל דא ביי די קמח, העט ער נישט צוהערן ווען מ'זאגט ער מוז נאכאמאל מפריש זיין. פרעגט די גמרא ולא ציית, בחד מנא דעמאלטס איז דא א חשש לא ציית, איי והא תנן, התורם קישות ונמצא מרה, איינער האט גענומען תרומה פון קישות, קישות איז א געוויסע ירק, און ס'איז נתברר געווארן אז די קישות וואס ער האט תורם געווען איז געווען ביטערע קישות, אדער ער האט געמאכט תרומה פון אבטיח, ונמצא סרוח, ס'איז געווען א נסרח'דיגע א נתקלקל'דיגע אבטיח, און די הלכה איז מ'טאר נישט תורם זיין מן הרעה על היפות, איז די הלכה, תרומה, די כהן מעג האלטן די תרומה וואס ער האט געגעבן הגם ס'איז געווען מן הרעות, אבער ויחזור ויתרום, די נותן, די ישראל מוז נאכאמאל תרומה געבן, ער מוז געבן מן היפות. יעצט לכאורה טאמער די כהן קען האלטען די תרומה איז ווייטער זיין דא א חשש אז די בעל הבית וואס האט אים געגעבען די תרומה זאל זאגען אה מען זעהט אז די די כהן האט אנגענומען די תרומה זעהט אויס ס'חל געווארען די תרומה איז מיין איז מיינע קישות אדער מיינע אבטיחים זענען נתקן געווארען עט אויסקומען א מכשול. תירוץ איז, ס'נישט דא קיין מכשול ווייל מ'זאגט אים, ס'איז טאקע תרומה, אבער יחזור ויתרום, דו מוזט נעמען נאכאמאל תרומה. יעצט דא איז דאס בחד מנא, ווייל ס'איז געווען מן הקישות על הקישות, אדער מן האבטיח על האבטיח, ס'נישט געווען מין שאינו מינו, איז דאס דומה צו חד מנא, און אף על פי כן, דורך דעם וואס מ'זאגט די תורם זאלסטו וויסן ויחזור ויתרום, איז דאס גענוג להסיר מכשול. זעהט מען אז בחד מנא איז אויך ציית, איז אויב אזוי זאג די זעלבע זאך דא ביי די חלה, אז ווען דו גיבסט דא די חלה זאל די כהן האלטן די חלה, און מען זאל אנזאגן די בעל הבית אז ער מוז נאכאמאל מפריש זיין חלה פון זיין קמח נאך ער מאכט פון דעם א עיסה. זאגט די גמרא קענסטו מיר נישט צושטעלן די פאל דא פון תורם מן הרעה על היפה, שאני התם דמדאורייתא תרומה מעליא היא ווען איינער איז תורם מן הרעה על היפה איז מדאורייתא חל די תרומה, והא ראיה, שנאמר וואס שטייט אין פסוק ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו, דער פסוק דארטן רעדט זיך וועגן איינער וואס איז תורם מן היפה על הרע, שטייט מען זאל עס נישט טון, ולא ולא תשאו מן הרע על היפה ולא תשאו עליו חטא, עס טוט מען א חטא. אם אינו קדוש, ווען די תרומה וואלט נישט חל געווארן, נשיאת חטא למה, וואס עפעס איז דא א חטא? בהכרח, מכאן לתורם מן הרע על היפה, שתרומתו תרומה, מדאורייתא איז חל, און אז עס איז דא א קנס, אז וויבאלד ביסט תורם געווען מן הרע על היפה האסט עס געטון שלא כדין, מוזטו נאכאמאל געבן תרומה. איז ממילא דא לעולם קען זיין בחד מנא איז דא א חשש לא ציית, דא האט מען נישט מורא געהאט פאר קיין מכשול, פארוואס? ווייל וואס וואס ווילסטו זאגן אז בחד מנא לא ציית, אפשר וועט ער נישט תורם זיין נאכאמאל, און אויב אזוי וועט ארויס קומען א מכשול, איז וואס זאל מען טון? זאל מען זאגן פאר די כהן ער זאל צוריק געבן די תרומה וואס יענער האט אים געגעבן מן הרע? זאגט רש"י עס איז נישט כדאי צו טון אזוי, ווייל טאמער ער גיבט עס אים צוריק עט ער מיינען אז עס איז קיינמאל נישט חל געווארן, עט עס ער אויסמישן צוזאמען מיט זיין פירות און ער עט עסן תרומה, ווייל מדאורייתא איז די תרומה יא חל געווארן, די רע וואס ער האט מפריש געווען איז מדאורייתא הפרשת תרומה, און טאמער זאגן די כהן זאל עס צוריק געבן עט ער מיינען אז עס איז נישט געווען קיין הפרשת תרומה און עס עט אויסקומען עט עסן תרומה. דאס איז איין פראבלעם זאגט רש"י, ונוסף על זה זאגט רש"י אז אפילו מען זאגט טאקע אז לא ציית ס'איז נישט עק וועלט, ווייל סוף כל סוף מדאורייתא איז אלע זיינע פירות נתקן געווארן, ווייל מדאורייתא איז חל געווארן די תרומה, ממילא דא פעלט נישט אויס אז מען זאל זאגן ער זאל עס צוריק געבן, ווייל קודם כל ס'איז נישט עק וועלט ווען ער איז נישט תורם נאכאמאל, און צווייטנס ביי צוריק געבן מאכט מען מער קאליע ווייל ס'וועט אויסקומען ער עט עסן תרומה, מה שאין כן ביי די פאל פון חלה, דארטן וויבאלד ס'איז חד מנא, און דארטן איז מיט די רייסא נישט חל געווארן די הפרשת חלה, און וויבאלד בחד מנא לא ציי' איז מען חושש טאמער די כהן העט האלטן די חלה העט די ישראל מיינען אז די הפרשת חלה איז חל געווארן און ער העט נישט נאכאמאל מאכן קיין הפרשת חלה פון זיין עיסה און ער העט עובר זיין אויף א איסור דאורייתא איז וועגן דעם האט מען געזאגט אז ס'איז גזול ביד כהן.